זאגט די גמרא מסכת ברכות דף נ"ב עמוד ב האלט מען יעצט פינף פון די ברייטע שורות פון אונטן געשטאנען אין די משנה בית שמאי אומרים נר ומזון וכו' איז געווען א מחלוקת וואס איז די סדר ווען מען מאכט הבדלה דערציילט די גמרא רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא רב הונא בר יהודה איז אנגעקומען צו רבא חזייה לרבא דבריך אבשמים ברישא ער האט געזען ווי רבא מאכט א בורא מיני בשמים און נאכדעם בורא מאורי האש אמר ליה האט ר' יהודה געפרעגט פון רבא מכדי בית שמאי ובית הלל אמאור לא פליגי לויט ווי אונז האבן געהאט געזען אין אונזער משנה, איז לויט ביידע וועגן, לויט סיי לויט בית שמאי און סיי לויט בית הלל מאכט מען בורא מאורי האש פאר בשמים. דתניא אונז האבן געלערנט, בית שמאי אומרים נר ומזון בשמים הבדלה, בית הלל אומרים נר בשמים מזון הבדלה, אבער על כל פנים לכולי עלמא נר איז די ערשטע. עני רבא בתריה האט רבא געענטפערט פאר רב הונא זו דברי ר' מאיר, אונז האבן שוין געהאט געזען נעכטן אויך אז די וועג וויאזוי אונזער משנה, אנפאנג פרק, האט געהאט אראפגעברענגט די מחלוקת בית שמאי און בית הלל, דאס איז געווען וויאזוי ר' מאיר אין תוספתא האט געהאט מקובל די מחלוקת בית שמאי און בית הלל, אבער רבי יהודה קריגט זיך אויף ר' מאיר, און לויט רבי יהודה איז דא א אנדערע וועג אין וואס בית שמאי און בית הלל קריגן זיך, ווי די גמרא ווי רבא ברענגט יעצט אראפ, אבל רבי יהודה אומר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המזון שהוא בתחילה, קודם ברכת המזון, אין א פאל וואס ער מאכט ברכת המזון צוזאמען מיט הבדלה, און ועל הבדלה שהיא בסוף די ברכת המבדיל איז די לעצטע. על מה נחלקו, די מחלוקת בית שמאי און בית הלל איז נאר, על המאור ועל הבשמים די צוויי מיטעלסטע ברכות וועלכע איז פארדעם בורא מאורי האש אדער די בורא מיני בשמים, שבית שמאי אומרים על המאור ואחר כך בשמים, בית הלל אומרים בשמים ואחר כך המאור, ואמר רבי יוחנן נהגו העם כבית הלל אליבא דרבי יהודה, און אזוי ווי אונז טוען מיר טאקע, קודם מאכט מען בורא פרי הגפן, נאכדעם בורא מיני בשמים, נאכדעם בורא מאורי האש, און נאכדעם די ברכת המבדיל. געשטאנען ווייטער אין די משנה בית שמאי אומרים שברא דא א מחלוקת וואס איז דער נוסח הברכה פון בורא מאורי האש.

ממילא אויב מען זאגט ברא וואס איז א לשון אויף די עבר איז זיכער גוט, די ברכה ברא משמע. כי פליגי, די מחלוקת גייט זיין ווען ער זאגט בורא וואס דאס מיינט פונקטליך, בית שמאי סברי בורא דעתיד, א זאך וואס גייט געשען, דעתיד למיברא, ממילא איז עס נישט גוט. בית הלל סברי בורא נמי דברא משמע אז ער האט באשאפן. פרעגט די גמרא מתיב רב יוסף וויאזוי קען מען זיך קריגן טאמער בורא מיינט נישט אויפן עבר? שטייט אין פסוק יוצר אור ובורא חושך, ער האט באשאפן חושך, די זעלבע זאך יוצר הרים ובורא רוח. בורא השמים ונוטיהם, די אלע לשונות פון די פסוקים גייט דאך קלאר ארויף אויפן עבר, אז דער באשעפער האט באשאפן, זעהט מען קלאר אז בורא מיינט יא וואס ער האט באשאפן. אלא אמר רב יוסף, נישט דאס איז די מחלוקת. בברא ובורא, כולי עלמא לא פליגי, דברא משמע אז עס גייט ארויף אויפן עבר אז די באשעפער האט באשאפן. כי פליגי די עיקר מחלוקת איז, במאור ומאורי. דבית שמאי סברי חדא נהורא איכא בנורא איין סארט פלאם איז דא אין די פייער. בית הלל סברי טובא נהורי איכא בנורא דא אסאך סארטן פלאמען אין א פייער און אסאך אנדערע קאלירן און וועגן דעם איז שייך צו זאגן מאורי א לשון רבים תניא נמי הכי אונז האב מיר טאקע אזוי געלערנט אמרו להם בית הלל לבית שמאי הרבה מאורות יש באור דא אסאך סארטן פייערס אין די פייער וועגן דעם זאגט מען מאורי. און ממילא וועגן דעם שטייט אין בח אז טאמער האט מען געזאגט מאור נישט מאורי אפילו בדיעבד האט מען נישט יוצא געווען, טאמער האט אבער געזאגט ברא אנשטאטס בורא האט מען יא יוצא געווען בדיעבד. איז געשטאנען ווייטער אין די משנה אין מברכין כולי. און דאס גייט ארויף סיי אויף די פייער וואס אונז האבן יעצט דערמאנט פון בורא מאורי און ס'גייט ארויף סיי אויף די ברכת בשמים. ברכת בשמים שטייט שטייט אין מגן אברהם סימן ריש צדיק זיין ברענגט פון די שלה אז מ'זאגט בורא מיני בשמים אויף אלע סארטן אפילו טאמער אזא מין בשמים וואס ווען מען שמעקט עס געווענליך מאכט מען א אנדערע ברכה, אבער מוצאי שבת, חזל האבן נישט געוואלט מען זאל צוקומען צו א טעות האט מען געמאכט איין נוסח הברכה וואס יעדער איינער זאגט עס, וועגן דעם טאקע איז בעסער מען זאל נעמען אזא מין בשמים וואס מען דארף טאקע מאכן אויף דעם בורא מיני בשמים, נישט א אנדערע סארט ברכה. זאגט די גמרא, איז געשטאנען אין די משנה אז מען מאכט נישט קיין ברכה אויף פארשידענע סארטן בשמים אדער פייערס, שמועסט די גמרא אויס, בשלמא נר א פייער וואס קומט פון א גוי וואס איז געשטאנען אין די משנה אז מען מאכט נישט קיין ברכה אויף דעם, משום דלא שבת, איך פארשטיי ס'האט נישט גערוהט שבת. אלא בשמים, בשמים וואס קומט פון א גוי, מאי טעמא לא, פארוואס נישט, אמר רב יהודה אמר רב, הכא במסיבת עובדי כוכבים עסקינן, ס'רעדט זיך אז ס'קומט פון א מסיבה וואס די גוי האט געהאט, מפני שסתם מסיבת עובדי כוכבים לעבודה זרה, קומט אויס אז דו גייסט באקומען יעצט א פייער וואס קומט פון די מסיבות, פון די גוים, מסתמא איז עס געווען לשם עבודה זרה. פרעגט די גמרא, אין די משנה איז משמע אז די פראבלעם פון א גוי איז נישט אלץ עבודה זרה, ווייל די משנה צוטיילט עס, והא מדקתני סיפא אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה, זאגט דאך די משנה שפעטער עבודה זרה, מכלל דרישא לאו עבודה זרה עסקינן, אמר ר' חנינא מסורא, מה טעם קאמר, די משנה איז ממשיך די טעם, מה טעם אין מברכין לא על הנר, ולא על הבשמים של עכום, מפני שסתם מסיבת עובדי כוכבים לעבודה זרה, קומט אויס דער טעם איז טאקע וועגן דעם קען מען נישט נעמען פון א גוי, ווייל געווענליך די גוי איז לשם עבודה זרה, און דאס איז טאקע די פראבלעם פון א גוי. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האבן געהאט אין א ברייתא, אור ששבת מברכין עליו, מען קען מאכן א ברכה אויף א פייער וואס האט גערוהט שבת. ושלא שבת, טאמער אבער עס האט נישט גערוהט שבת, אין מברכין עליו. פרובירט די גמרא צו פארשטיין, מאי לא שבת, גיימיר ארויף צו דף נ ג עמוד א'. אי נימא וועסטו וועלן זאגן לא שבת מחמת מלאכה, איינמאל מען האט געטון א מלאכה מיט די פייער, אפילו ממלאכה דהיתירא, למשל, איינער האט זיך באדינט מיט די פייער פאר א חולה, וואס מען מעג מחלל שבת זיין אויף דעם, למעשה אבער, האט די פייער נישט גערוהט, איז וועסטו וועלן זאגן לא שבת מחמת מלאכה מיינט, אפילו מלאכה דהיתירא, והתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, אור של חיה, אזא פייער וואס מען האט זיך באדינט פאר א קימפעטארין, אדער של חולה פאר א קראנקע מענטש וואס מען מעג מחלל שבת זיין אויף זיי, מברכין עליו, מעג מען יא מאכן א ברכה. אמר רב נחמן בר יצחק מאי שבת, ששבת מחמת מלאכת עבירה. דאס הייסט אזוי, אז מ'טאר נישט האבן זיך באנוצט מיט די פייער אזא מלאכה וואס מ'טאר נישט טון. ממילא, טאמער ס'איז געווען פון א קימפעטארין אדער פון א חולה וואס מ'מעג זיך באנוצן מיט דעם, איז עס נישט קיין פראבלעם. ווידער טאמער ס'קומט פון א גוי, הגם די גוי מעג זיך באנוצן מיט דעם ווייל ער דארף נישט היטן שבת, אבער ער האט געטון אזא מלאכה וואס א איד טאר נישט טון, אזוי איז רשי מסביר פון אין בית המטבעות, ממילא איז עס א פראבלעם. תניא נמי הכי, עששית א פייער וואס איז געווען ארומגענומען מיט אזא גלאז שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו, למוצאי שבת מברכין עליה, מעג מען מאכן א ברכה אויף דעם. מען דארף אבער צולייגן א וויכטיגע זאך, אז כדי צו קענען מאכן א בורא מאורי האש פעלט זיך נישט אויס אז די פייער זאל האבן געברענט א גאנץ שבת. טאמער מען גייט אים אנצינדן מיט א מעטש א פייער, שטייט אין שולחן ערוך אז מען קען מאכן אויף דעם בורא מאורי האש, אנדערש איז אבער יום כיפור, מוצאי יום כיפור דארף מען נעמען פייער פון אזא סארט פייער וואס האט יא גערוהט א גאנצן טאג, און די הסבר איז זייער פשוט, ווייל מוצאי שבת מאכט מען א ברכה בורא מאורי האש, אזוי ווי אונז האבן פריער דערמאנט, ווייל מוצאי שבת האט דער באשעפער באשאפן פייער, ממילא קען מען יעצט אויך מאכן א נייע פייער, מה שאין כן מוצאי יום כיפור, די סיבה פארוואס מען מאכט די בורא מאורי האש איז, ווייל יעצט פאנגט מען אן צו קענען נוצן פייער, א גאנצן טאג האט מען נישט געקענט נוצן פייער, ווייל מען טאר נישט, באקן אפילו אוכל נפש אויך נישט, ממילא מוז זיין אזא פייער וואס האט גערוהט א גאנצן טאג וואס מען האט זיך נישט באנוצט מיט דעם. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האט מען געהאט געזען אין א ברייתא נכרי שהדליק מישראל, א גוי וואס האט געהאט אנגעצינדן פייער פון א איד, אדער ישראל שהדליק מנכרי מברכין עליו מעג מען זיך באנוצן מיט דער פייער פאר בורא מאורי האש, ווידער נכרי מנכרי, איין גוי וואס צינדט אן אפילו מוצאי שבת אבער ס'קומט פון א אנדערע גוי אין מברכין עליו קען מען נישט מאכן קיין ברכה, פרעגט די גמרא, מאי שנא נכרי מנכרי דלא זאגסטו מ'קען נישט ניצן די פייער משום דלא שבת ווייל ס'האט נישט געהאט גערוהט שבת, מ'האט זיך באנוצט א מלאכה אזא מלאכה וואס א איד טאר נישט טון, אי הכי ישראל מנכרי נמי הא לא שבת, די איד נעמט דאך פון די גוי האט ער דאך אויך גענומען פייער וואס מ'האט נישט גערוהט, וכי תימא הך איסורא אזל ליה והא אחרינא הוא דאס אז ער נעמט איבער א פייער, א פייער וואס ברענט, קומט דאך כסדר א פרישע פלאם, ובידא דישראל קא מתילדא, יעצט האט ער אין די הענט אזא פאקל, אזא פלאם וואס האט זיך פון פריש אנגעצינדן, ס'איז נישט די זעלבע זאך וואס איז געווען א גאנץ שבת. אלא הא דתניא, דאס וואס אונז האבן געלערנט אין מסכת ביצה, המוציא שלהבת לרשות הרבים, איינער טראגט ארויס א פאקל, א פלאם קיין רשות הרבים אין שבת, חייב איז ער מחויב אלץ מוציא, ס'מוז דאך זיין א עקירה מיט א הנחה, לויט דיך אז די פלאם טוישט זיך א גאנצע צייט אמאי חייב, מה שעקר לא הניח מה שהניח לא עקר, דאס וואס ער לייגט אראפ איז נישט די זעלבע זאך וואס ער האט עוקר געווען, אלא לעולם מוז זיין דאיסורא נמי איתיה, ס'איז דא, ס'בלייבט די ארגינעלע איסור, וכי קא מברך אתוספתא דהיתירא קא מברך, ס'קומט דאך כסדר צו, ס'הייסט ס'בלייבט די ארגינעלע פייער אבער ס'קומט צו נאך, און אז ער מאכט יעצט א ברכה מאכט ער די ברכה אויף די פרישע צוגעקומענע, ממילא וועגן דעם, א איד וואס נעמט פון א גוי איז נישט קיין פראבלעם, אויב אזוי אי הכי נכרי מנכרי נמי, זאל מען זאגן אז יעצט איז דא א פרישע זאך וואס דאס איז נישט געווען אנגעצינדן שבת, ענטפערט די גמרא, אין הכי נמי ביסט גערעכט, נאר וואדען גזירה משום נכרי ראשון ועמוד ראשון. מעיקר הדין וואלטן מען טאקע יא געמעגט, און טאקע בדיעבד שטייט אין הלכה און מגן אברהם זאגט אז מ'קען זיך באנוצן אפילו נכרי פון נכרי, חזל האבן אבער געזאגט אז לכתחילה זאל מען נישט, אלס גזירה אז מ'קען זיך יא באנוצן פון די ארגינעלע פייער וואס איז געווען א גאנץ שבת, גלייך מוצאי שבת נאך פאר ס'איז צוגעקומען פרישע. און פארשטייט זיך דארף מען צולייגן, דאס וואס אונז פסק'עמען אז ישראל מנכרי מעג מען, רעדט זיך אזא פייער וואס מען ווייסט קלאר מען האט נישט געהאט אנגעצינדן פאר א מסיבת עבודה זרה. תנו רבנן איז געשטאנען אין די ברייתא היה מהלך חוץ לכרך, אויב א מענטש איז געוואקן דרויסן פון שטאט וראה אור ער האט געזען א פייער אם רוב נכרים, אויב די פייער קומט פון רוב נכרים אינו מברך ווייל א פייער וואס באלאנגט פאר א גוי טאר מען נישט, כ'נעם אן אז ס'איז פאר עבודה זרה, אבער אם רוב ישראל מעג מען יא, פארשטייט זיך אין א אופן וואס ער האט הנאה פון די פייער, אזוי ווי אונז גיימער זען אין עמוד ב' וויאזוי מען דארף. הנאה האבן פון די פייער. פרעגט די גמרא הא גופא קשיא, אמרת די ברייתא פאנגט אן אם רוב נכרים אינו מברך איז משמע נאר טאמער רוב הא מחצה על מחצה אידן און גוים איז האלב און האלב מברך קען מען יא מאכן א ברכה והדר תני גלייך נאכדעם איז די ברייתא ממשיך אם רוב ישראל מברך איז משמע נאר טאמער רוב ישראל הא מחצה על מחצה אינו מברך ענפערט די גמרא בדין הוא דאפילו מחצה על מחצה נמי מברך איז אויך גוט ואיידי דתנא רישא רוב נכרים תנא סיפא רוב ישראל ס'פעלט אבער נישט אויס צו זיין רוב ישראל אפילו מחצה על מחצה איז אויך גוט. תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא היה מהלך חוץ לכרך, איינער געגאנגען אינדרויסן פון שטאט וראה תינוק ואבוקה בידו, געזען א קינד מיט א פאקל אין זיין הענט, בודק אחריו, גייט ער טשעקן דער קינד ווער ס'איז, אם רוב אם ישראל אויב ער איז א איד מברך אם נכרי אינו מברך. פרעגט די גמרא מאי איריא תינוק אפילו גדול נמי? ענטפערט די גמרא אמר רב יהודה אמר רב הכא בסמוך לשקיעת החמה עסקינן, גדול, א גדול, מוכחא מילתא דודאי נכרי הוא, ווייל ס'רעדט זיך בין השמשות וואלט א גדול נישט אנגעצינדן א פייער, תינוק, מה שאין כן א תינוק, אימר ישראל הוא אקרי ונקיט האט זיך געמאכט, ער האט נישט געכאפט, ממילא קען זיין אפילו טאמער עס איז יעצט אנגעצינדן קען זיין עס איז יא א איד אבער ווייל ער איז א קינד האט ער נישט געכאפט תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא היה מהלך חוץ לכרך ער איז געגאנגען דרויסן פון שטאט וראה אור און ער האט געזעהן א פייער אם עבה כפי הכבשן אויב עס איז אזוי דיק אזוי ווי די עפענונג פון א כבשן פון א קאלך מברך עליו מאכט ער א ברכה אויף דעם ווייל איך קען אננעמען אזא דיקע פייער איז געמאכט געווארן אויפצולייכטן צו קענען זעהן, ואם לאו, טאמער אבער ס'איז נישט אזוי, אינו מברך עליו, זאגט די גמרא תני חדא איין ברייתא האט מען געזעהן אור של כבשן מברכין עליו, יא מאכן א ברכה קען מען, ותניא אידך אין מברכין עליו, איז לא קשיא הא בתחילה הא לבסוף. אנפאנג איז עס נאכנישט געמאכט געווארן צו אויפלייכטן, אבער צום סוף נאכדעם וואס די שטיינער ווערן פארברענט, דעמאלטס זאגט מען אז עס איז יא געמאכט געווארן אויפצושיינען. תני חדא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא של תנור ושל כירים, פון א תנור און פון א כירים פון א אויוון, מברכין עליו, ווי קען מען מאכן א ברכה בורא מאורי האש אויף די פייער? ותניא אידך א אנדערע ברייתא, אין מברכים עליו. ענטפערט די גמרא הא בתחילה הא לבסוף, צו אנפאנג מאכט מען עס צו באקן, און צום סוף נוצט מען עס צו מאכן ליכטיג. תני חדא אונז האבן געלערנט אור של בית הכנסת ושל בית המדרש מברכים עליו קען מען מאכן א ברכה, ותניא אידך אין מברכים עליו. זאגט די גמרא לא קשיא, הא דאיכא אדם חשוב, הא דליכא אדם חשוב, טאמער ס'איז דא א אדם חשוב האט מען עס אנגעצינדן לכבודו, נישט אלס צו מאכן שיינען, צו לייכטן. מה שאין כן טאמער ס'איז נישט דא קיין אדם חשוב האט מען עס אנגעצינדן צו מאכן, צו מ'זאל קענען זען, צו שיינען. און דעמאלטס קען מען מאכן א ברכה אויף דעם, ואיבעית אימא הא והא דאיכא אדם חשוב, ולא קשיא הא דאיכא חזנא הא דליכא חזנא, טאמער ס'איז דא א חזן אפילו ס'איז דא אדם חשוב קען מען יא נוצן די פייער ווייל מ'נוצט עס אויך צו קענען קוקן, ואיבעית אימא הא והא דאיכא חזנא ולא קשיא הא דאיכא סהרא הא דליכא סהרא, טאמער ס'איז דא סהרא איז דא א לבנה וואס באלייכט, קומט אויס דער שמש דער חזן ער נוצט די לבנה, און די פייער האט מען געמאכט פאר די אדם חשוב איז עס נישט געמאכט געווארן צו שיינען אדער צו לייכטן. תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא היו יושבים בבית המדרש, מענטשן זענען געזיצן אין בית המדרש והביאו אור לפניהם מ'האט געברענגט די שיין פאר זיי, מ'האט געברענגט די פייער זיי זאלן מאכן א ברכה, איז בית שמאי אומרים כל אחד ואחד מברך לעצמו, יעדער איינער מאכט עקסטערע ברכה פאר זיך, און בית הלל אומרים, אחד מברך לכולן, איינער מאכט א ברכה פאר יעדעם, משום שנאמר ברוב עם הדרת מלך, צוזאמען איז שענער. ממילא איינער מאכט די ברכה פאר יעדעם איינעם, איז איין ברכה פאר יעדעם איינעם. פרעגט די גמרא בשלמא בית הלל מפרשי טעמא, זיי זאגן זייער טעם פארוואס איינער זאל מאכן פאר יעדעם אלץ ברוב עם, אלא בית שמאי מאי טעמא פארוואס האלטן זיי אז יעדער זאל מאכן פאר זיך, ענטפערט די גמרא קסברי משום ביטול בית המדרש, אז טאמער איינער מאכט די ברכה פאר יעדעם איינעם, דארף יעדער איינער זיך אפשטעלן די זעלבע צייט, כדי מ'זאל קענען אויסהערן, מ'זאל צוהערן, מ'זאל ענטפערן אמן, און דאס איז נישט א גוטע זאך, ממילא זאל יעדער איינער מאכן א ברכה ווען ער איז עוועיליבל. תניא נמי הכי האט מען געלערנט אין א ברייתא של בית רבן גמליאל, לא היו אומרים מרפא בבית המדרש, איז ווען איינער היסט, די סדר איז אז מען זאגט אונז זאגן מיר אסותא, רש"י זאגט אסותא, אדער אין אידיש זאגט מען צום געזונט, איז ר' עקיבא איגר דא אין גליון הש"ס ברענגט פון פרקי דרבי אליעזר, וויבאלד פאר יעקב אבינו ווי באקאנט פלעגט א מענטש שטארבן פלוצלינג, דאס הייסט אפילו ער האט געוואקט אויפן גאס, ער האט זיך צוהיסט און ער איז נפטר געווארן, איז יעקב האט געבעטן אז מען זאל ווערן קראנק פארן דער מענטש זאל וויסן פאר ער ווערט פאר ער גייט נפטר ווערן, ממילא ווען מען היסט וואס אמאל פלעגט מען נפטר ווערן פון דעם, דרוקט מען זיך אויס א לשון פון חיים, א לשון פון רפואה, א לשון פון געזונט, און ממילא דאס זאל מען נישט זאגן בית מדרש מפני ביטול בית המדרש. געשטאנען אין די משנה אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של מתים, פארוואס? מאי טעמא, ענטפערט די גמרא, נר לכבוד הוא דעבידא, די פייער איז געמאכט געווארן לכבוד, בשמים איז געמאכט געווארן לעבורי ריחא אוועקצונעמען א שלעכטע ריח הוא דעבידי, און אונז דארף מיר אזא מין פייער וואס איז געמאכט געווארן צו שיינען, אזא מין בשמים וואס איז געמאכט געווארן צו געבן א גוטע ריח און נישט אוועקצונעמען א שלעכטע ריח. אמר רב יהודה אמר רב כל שמוציאין לפניו ביום ובלילה, יעדעם איינעם וואס מען נעמט ארויס א פייער פאר אים, סיי בייטאג און סיי ביינאכט, וואס דאס ווייזט אז מען נוצט עס נישט אויף צו לייכטן, ווייל מען נוצט דאך עס אפילו בייטאג אויכעט, איז דאך עס נאר לכבודו, אין מברכין עליו, אבער וכל שאין מוציאין לפניו אלא בלילה, מען לייגט א פייער נאר ביינאכט, איז דאך עס געמאכט געווארן צו שיינען, איז מברכין עליו, קען מען יא מאכן א ברכה אמר רב הונא בשמים של בית הכסא, אזא בשמים וואס מ'נוצט אין בית כסא, אדער ושמן העשוי להעביר את הזוהמא, ס'איז געמאכט געווארן אראפצונעמען די שמוץ, ס'איז נישט געמאכט געווארן צו די שמעק, אין מברכין עליו, פרעגט די גמרא למימרא דכל היכא דלאו לריחא עבידא, יעדע מאל ס'נישט געמאכט געווארן פאר א גוטע ריח, לא מברכין עילויה קען מען נישט מאכן קיין ברכה? מיתיבי, איך וועל דיר פרעגן א קשיא. ס'שטייט אין א ברייתא נכנס לחנותו של בשם. איינער גייט אריין אין א געשעפט פון א גוטע שמעק, והריח ריח און ער שמעקט דארטן די שמעק, איז אפילו יושב שם כל יום כולו אינו מברך אלא פעם אחד, נאר ווען ער גייט אריין, ער שמעקט עס, דעמאלטס מאכט ער א ברכה, אבער נישט א גאנצן צייט כסדר נאך א ברכה. נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, מברך על כל פעם ופעם, וויבאלד ער גייט ארויס ער קומט אריין, מאכט ער א ברכה יעדע מאל ער קומט צוריק. פרעגט די גמרא, זעט מען דאך למעשה, ער גייט אריין אין די חנות, מאכט ער א ברכה, והא הכא דלאו לריחא דעבידא. די בשמים אין די געשעפט איז נישט געמאכט געווארן צו שמעקן, עס איז געמאכט געווארן צו פארקויפן, און אף על פי כן קען מען מאכן א ברכה, ענטפערט די גמרא, אין לריחא נמי דעבידא, ס'איז יא מיוחד דארטן אז מען זאל קענען שמעקן, כי היכי דנירחו אינשי וניתו ונזבון מיניה, אז מענטשן זאלן שמעקן און זאלן קומען קויפן. תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא היה מהלך חוץ לכרך איז געגאנגען אינדרויסן פון שטאט והריח ריח און ער האט געשמעקט אם רוב עובדי כוכבים אויב רוב זענען גוים אינו מברך ווייל ס'באלאנגט פאר גוים ס'האט מען געזען פריער אז פון א גוי מאכט מען נישט קיין ברכה אבער אם רוב ישראל מברך רב יוסי אומר אפילו רוב ישראל נמי אינו מברך אפילו רוב זענען אידן אויך נישט מפני שבנות ישראל מקטרות לכשפים איז דאס מיינט נישט ממש כישוף נאר זיי טוען עס אוועקצוטרייבן די שדים זיי האבן געהאט אזעלכע זאכן וואס זיי פלעגן טון פרעגט די גמרא אטו כולהו לכשפים מקטרן פארוואס וועגן דעם קען מען נישט מאכן קיין ברכה, ענטפערט די גמרא הוה ליה מיעוטא לכשפים, ומיעוטא נמי לגמר את הכלים וואס מען האט דעם מיט דעם אנגעשמעקט די בגדים וואס מען פלעגט זיך באנוצן מיט דעם אבער נישט פאר די ריח פון די זאך אליינס, ממילא אשתכח קומט אויס רובא דלאו לריחא עביד, רוב פון דעם איז נישט געמאכט געווארן צו שמעקן אזוי ווי ס'איז וכל רובא דלאו לריחא עביד, לא מברך, קען מען נישט מאכן קיין ברכה, אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן המהלך בערבי שבתות בטבריה איינער וואס גייט ערב שבת אין טבריה, אדער מוצאי שבת בציפורי, והריח ריח און ער האט געשמעקט די בשמים, אינו מברך מפני שחזקתו אינו עשוי אלא לגמר בו את הכלים, און די סדר איז געווען זאגט רש י, אין טבריה פלעגט מען אנשמעקן די קליידער ערב שבת, אין ציפורי מוצאי שבת, קומט אויס ס'איז נישט געמאכט געווארן פאר די שמעק פון די בשמים, קען מען נישט מאכן אויף דעם א ברכה. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן היה מהלך בשוק של עבודת כוכבים נתרצה להריח צו שמעקן די שמעק פון די עבודה זרה, הרי זה חוטא האט ער חוטא געווען. גייען מיר ארויף צו דף נ ג עמוד ב'. איז געשטאנען אין די משנה ואין מברכין על הנר עד שיאותו, ביז מען האט הנאה פון דעם. אמר רב יהודה אמר רב, לא יאותו יאותו ממש אז מען דארף בפועל הנאה האבן פון די לעכט, אלא כל שאילו עומד בקרוב ומשתמש לאורה, ווען ער וואלט ווען געשטאנען נאנט צו דעם וואלט ער ווען געקענט הנאה האבן, אפילו ברחוק מקום, אפילו ער שטייט ווייט איז אויך גוט און ער קען מאכן די ברכה, וכן אמר רב אשי ברחוק מקום שנינו, מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא, היתה לו נר טמונה בחיקו ער האט געהאט א פייער באהאלטן אין זיין טאש, אין א אופן פארשטייט זיך וואס ער ווערט נישט פארברענט, ס'איז געווען אזא פאטענט, או בפנס, או שראה שלהבת ער האט געזען א פאקל ולא נשתמש לאורה ער האט זיך נישט באנוצט מיט דעם, אדער פארקערט, נשתמש לאורה ולא ראה ער האט עס נישט געזען. שלהבת, ער האט נישט געזען די שלהבת, אין אזא פאל אינו מברך מאכט ער נישט קיין ברכה עד שיראה שלהבת וישתמש לאורה ביידע סיי ער זעט עס און סיי ער באנוצט זיך צו די פייער פון איר, פרעגט די גמרא בשלמא משתמש לאורה ולא ראה ער זעט עס נישט, ולא ראה שלהבת משכחת לה דקיימא בקרן זוית, עס הייסט ער שטייט ביי די קארנער און די פייער איז די אנדערע זייט וואס דו קענסט נישט זען אבער די שיין פון דעם קען מען יא זען, אלא ראה שלהבת ולא נשתמש לאורה אויף ווען קען עס זיין, היכי משכחת לה, לאו דמרחקא דו שטייסט פון דערווייטענס און דו זעסט דארטן די פייער, אין אזא פאל. קענסט נישט מאכן קיין ברכה זעהט מען אז דו מוזט יא שטיין ממש לעבן דעם צו הנאה צו האבן פון דעם, ענטפערט די גמרא לא כגון דעמיא ואזלא אז ס'איז שוין געווארן קלענער און קלענער אין אזא פאל קען מען גארנישט הנאה האבן פון דעם אפילו דו שטייסט נעבן דעם. תנו רבנן, גחלים לוחשות, קוילן וואס ברענען נאך, ס'פלאקערט נאך, מברכין עליהן מ'קען מאכן א ברכה אויף דעם, אבער עוממות, ס'ווערט שוין קלענער און קלענער, אין מברכין עליהן. היכי דמי לוחשות אמר רב חסדא כל שאילו מכניס לתוכן קיסם מ'לייגט אריין א ספלינטער א שטיקל האלצל ודולקת מאיליה, געט עס א פלאקער אויף פון זיך אליינס, איבעיא להו אוממות או עוממות מיט א אלף אדער מיט א עין, תא שמע דאמר רב חסדא בר אבדימי, ארזים לא עממהו בגן אלקים, ס'הייסט די ארזים האבן נישט פארטינקלט די שיינקייט, זעהט מען אז עס גייט מיט א עין. ביז אהער האבן מיר געהאט שיטת רב יהודה וואס ער האט געזאגט אז מען דארף נישט בפועל הנאה האבן פון די פייער און וואס מ'מאכט די ברכה בורא מאורי האש, זאגט אבער די גמרא, ורבא אמר רבא קריגט זיך און אזוי ווי אונז פסק'ן מיר אונז, יאותו ממש אז מען דארף בפועל הנאה האבן פון די פייער, וכמה וויפיל, אמר עולא כדי שיכיר בין איסר לפונדיון, זאל זיין גענוג ליכטיג אז מען זאל קענען דערקענען פון די ליכטיגקייט די חילוק צווישן איסר און פונדיון צוויי סארטן מטבעות, חזקיה אמר, כדי שיכיר בין מלוזמא של טבריה למלוזמא של ציפורי, זאגט רשי ס'איז א געוויסע סארט מאס, א משקל, וואס אין טבריה איז געווען אנדערש פון ציפורי, און ס'דארף זיין גענוג ליכטיג פון די פייער אז מען קען דערקענען א חילוק פון דא און דא. איז אונז פירן מיר זיך אזוי שטייט אין שולחן ערוך אז מען לייגט די הענט און מען זעט די חילוק פון די פינגערס און די הענט און מען בייגט איין די פינגערס אריין אין די הענט פלאך. זאגט די גמרא ווייטער רב יהודה מברך אדבי אדא דיילא ער פלעגט מאכן א ברכה אויף די שיין וואס פלעגט ארויס קומען פון אדא דיילא וואס איז געווען ווייט פון זיין הויז רב יהודה לשיטתו מען דארף נישט בפועל הנאה האבן פון די ליכטיגקייט מען זעט עס פון דערווייטענס איז גענוג רבא אבער רבא לשיטתו וואס זיי האלטען מען דארף יא הנאה האבן מברך אדבי גוריא בר חמא וואס איז געווען גלייך לעבן זיין הויז. אביי מברך אדבי בר אבוה, און ס'איז נישט קלאר טאמער ער האט געהאלטן אזוי ווי אביי אדער אזוי ווי רב יהודה ווי נאנט ס'איז געווען צו זיין הויז. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר רב אין מחזרין על האור, מ'דארף נישט נאכגיין נאך די פייער טאמער מ'האט נישט אינדערהיים דארף מען נישט גיין ווייטער, כדרך שמחזרין על מצוות אנדערש פון א געווענליכע מצוה וואס מ'האט א חיוב נאכצוגיין. און דרך אגב די זעלבע הלכה איז אויך ביי בשמים וואס שטייט אין שולחן ערוך סימן ריש צדיק זיין, אז מ'דארף נישט נאכגיין בשמים טאמער מ'האט עס נישט, ווייל די גאנצע זאך איז נאר להשיב הנפש. איז אז מען האט עס איז גוט אבער טאמער נישט דארף מען עס נישט נאכגיין, און פארשטייט זיך מען דארף מאכן א ברכה שפעטער אז מען טרעפט עס, טאמער עס איז נאך ביינאכט דארף מען מאכן א ברכה אבער מען דארף עס נישט נאכגיין, אמר רבי זירא מריש הוה מהדרנא פלעג איך עס נאכגיין, כיוון דשמענא להא דרב יהודה אמר רב אנא נמי לא מהדרנא גיי איך אויך נישט נאך, אלא אי מקלע לי ממילא מבריכנא אז ס'קומט מיך אונטער מאך איך א ברכה. איז געשטאנען אין די משנה א מחלוקת איינער וואס האט געגעסן און ער האט פארגעסן צו בענטשן און איז אוועק געגאנגען אמר רב זביד ואיתימא רב דימי בר אבא מחלוקת בשכח ער האט פארגעסן דעמאלטס בית שמאי האלטן מען מוז צוריק גיין בית הלל האלטן אז נישט אבער במזיד אויב ער האט במזיד נישט געבענטשט, איז לכולי עלמא, דברי הכל יחזור למקומו ויברך, איז די ערוך השולחן איז מסביר אז מ'האט אים געקנס'עט און מוז צוריק גיין. פרעגט די גמרא פשיטא ושכח תנן, מ'זעט דאך אז עס רעדט זיך נאר ווען ער האט פארגעסן. ענטפערט די גמרא מהו דתימא כ'וואלט געקענט מיינען הוא הדין אפילו במזיד גייט אן די זעלבע מחלוקת לויט בית הלל דארף מען נישט צוריק גיין. והאי דתנן ושכח, דאס וואס די משנה כאפט אן ושכח להודיעך כחן דבית שמאי, אז אפילו פארגעסן דארף מען צוריק גיין, קא משמע לן, אז אויב מ'האט עס געטון במזיד לכולי עלמא דארף מען יא צוריק גיין, תניא אונז האבן געלערנט אין די ברייתא אמרו להם בית הלל לבית שמאי לדבריכם, לויט ענק, מי שאכל בראש הבירה, ושכח האט פארגעסן, וירד איז אראפגעגאנגען וואס איז זייער א גרויסע טרחה צוריק צו גיין, ולא בירך, יחזור לראש הבירה, האלט ענק ער זאל צוריק גיין ס'איז א גרויסע טרחה פארוואס זאל ער צוריק גיין. ויברך, אמרו להם בית שמאי לבית הלל לדבריכם לויט ענק, מי ששכח ארנקי האט פארגעסן א בערזל בראש הבירה, לא יעלה ויטלנה, זאל ער נישט צוריק גיין אוודאי גייט ער צוריק גיין ווייל ער וויל נישט פארלירן זיין בערזל, איז מה דאך לכבוד עצמו הוא עולה. לכבוד שמים לא כל שכן, דערציילט די גמרא א אינטערעסאנטע מעשה, הנהו תרי תלמידי, ס'איז געווען צוויי תלמידים חד עבד בשוגג כבית שמאי, אז אפילו ער איז געווען בשוגג, איז ער צוריק געגאנגען און געבענטשט, און מ'האט אים באצאלט פון הימל, ואשכח ארנקא דדהבא געטראפן א גאלדענע בערזל, איז די מהרש"א מסביר אז מ'האט צוגעפירט אזוי פון הימל, וויבאלד בית שמאי האט זיך אויסגעדרוקט מיט א משל פון א בערזל. אבער די אנדערע תלמיד וחד עבד במזיד כבית הלל אפילו במזיד האט ער נישט צוריק געגאנגען ואכליה אריא און א לייב האט אים אויפגעגעסן דערציילט די גמרא רבה בר בר חנה הוה קאזל בשיירתא איז ער געגאנגען מיט א שיירה אכל ער האט געגעסן ואשתלי ער האט פארגעסן ולא בריך ער האט נישט געמאכט קיין ברכה ער האט נישט געבענטשט ברכת המזון און שפעטער מ'האט אנגעפאנגען צו גיין ווייטער און ער האט געוואלט צוריק גיין אמר האט ער געטראכט צו זיך היכי אעביד וואס זאל איך טון דא אי אמינא להו טאמער גיי איך זאגן פאר די שיירה אנשאי לברך כ'האב פארגעסן צו מאכן א ברכת המזון אמרו לי בריך מאך דא א ברכה כל היכא דמברכת לרחמנא מברכת ווי איבעראל קענסטו דאך מאכן א ברכת המזון, האט ער געטראכט צו זיך ווייטער, מוטב דאמינא להו וועל איך זאגן פאר זיי אנשאי יונה דדהבא איך האב פארלוירן א גאלדענע טויב וואס דאס איז זייער א טייערע זאך און זיי גייען מסכים זיין אזא זאך צאלט זיך יא אויס צוריק צו גיין. אמר להו האט אזוי טאקע געזאגט, אנטרו לי איך בעט ענק ווארטס מיך דא, דאנשאי יונה דדהבא איך האב פארגעסן א גאלדענע טויב. אזל איז ער געגאנגען, ובריך איז צוריק געגאנגען ווי ער האט געגעסן און דארטן האט ער געמאכט די ברכת המזון, און ואשכח יונה דדהבא ס'איז געשען א נס האט טאקע געטראפן א גאלדענע טויב. פרעגט די גמרא מאי שנא יונה, פארוואס טאקע האט ער אנגעכאפט א טויב? דמתילי כנסת ישראל ליונה, ווייל אידן זענען צוגעגליכן צו יונה, דכתיב כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ. מה יונה פונקט ווי א טויב אינה ניצולת אלא בכנפיה, אף ישראל אינן ניצולין אלא במצוות, זיי ווערן געראטעוועט דורך די מצוות. איז געשטאנען אין די משנה עד אימתי אויב טאמער איינער האט פארגעסן צו מאכן א ברכה ביז ווען קען ער נאך מאכן א ברכה? איז געשטאנען אין די משנה ביז שיתעכל, ביז ס'ווערט פארדייעט, וכמה שיעור עיכול, אמר ר' יוחנן כל זמן שאינו רעב ווילאנג ער איז נאכנישט הונגעריג, ריש לקיש אמר כל זמן שיצמא מחמת אכילתו, ווילאנג ער איז נאך דארשטריג מכח דאס וואס ער האט געגעסן. אמר ליה רב יימר בר שלמיא למר זוטרא ואמרי לה רב יימר בר שיזבי למר זוטרא מי אמר ריש לקיש הכי סווענדט זיך אין דעם והאמר רב אמי אמר ריש לקיש כמה שיעור עיכול כדי להלך ארבע מילין זעהט מען סאיז אסאך א לענגערע שיעור ענפערט די גמרא לא קשיא כאן באכילה מרובה איז ארבע מילין צוויי און זיבעציק מינוט און כאן באכילה מועטת איז ווילאנג ער איז נאך נישט ווילאנג ער איז דארשטעריג מכח די עסן געשטאנען ווייטער אין די משנה בא להם יין וכו' און די משנה האט ווייטער געזאגט אז טאמער מען מאכט א אמן אויף א ברכה פון א כותי דארף מען הערן ווי ער זאגט די גאנצע ברכה. מה שאין כן ווען מ'מאכט אמן אויף א ברכה פון א איד, איז גענוג מען הערט די סוף פון די ברכה כ'נעם אן ער האט געמאכט גוט די ברכה. די גמרא האט פארשטאנען דא אז מ'רעדט פון אזא מענטש וואס איז יוצא די ברכה פון די אנדערע איד. און אף על פי כן פרעגט די גמרא דארף ער נישט הערן די גאנצע ברכה וואס ס'וויל יוצא זיין? למימרא דישראל אף על גב דלא שמע כולה ברכה עונה קען ער ענטפערן אמן און ער איז יוצא מיט דעם, וכי לא שמע היכי נפיק? וויאזוי קען ער יוצא זיין טאמער ער הערט נישט פון יענעם? אמר חייא בר רב בשלא אכל עמהם, ער האט נישט מיטגעגעסן מיט זיי, דאס הייסט ער מאכט נישט א אמיין יוצא צו זיין די ברכה פון אים, ער וויל זיך רק ענפערן אמיין, אז מען הערט צום סוף איז אויך גוט. וכן אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה בשלא אכל עמהם. זאגט די גמרא ווייטער אמר ליה רב לחייא בריה, ברי מיין זון, חטוף ובריך, כאפ אריין צו בענטשן, וכן אמר רב הונא לרבה בריה, חטוף ובריך, כאפ אריין, ס'איז א גוטע זאך צו זיין דער וואס בענטשט פאר. למימרא דמברך עדיף דער וואס זאגט פאר איז בעסער, ממאן דעני אמיין דער וואס ענפערט אמיין, והתניא רבי יוסי אומר, גדול העונה אמן יותר מן המברך, ס'איז שטערקער צו ענטפערן אמן, ווי צו זיין דער וואס זאגט עס פאר. אמר ליה רבי נהוראי, השמים כן הוא, ס'איז טאקע אזוי, תדע, שהרי גוליירין יורדין ומתגרין, די קליינע סאלדאטן גייען, און זיי פאנגען אן די מלחמה, וגיבורים יורדין ומנצחין, זיי קומען צום סוף, זיי געבן די לעצטע פינישינג טאטש. די זעלבע זאך, דער וואס זאגט אמן, דער וואס קומט צום סוף, און ער מאכט די לעצטע קלאפ, דאס איז שטערקער. זאגט די גמרא, תנאי היא, דתניא, אונז האבן געלערנט, אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע, זיי זענען ביידע גוט. אלא שממהרין למברך יותר מן העונה, פון הימל, ענטפערט מען שטערקער פאר דער וואס מאכט די ברכה ווי דער וואס זאגט אמן, זעט מען די ברייתא האלט אויך אז ס'איז בעסער פארצוזאגן די ברכה. בעי מיניה שמואל מרב, מהו לענות אמן אחר תינוקות של בית רבן וואס זיי ווייסן נאכנישט וואס זיי זאגן צו מ'קען ענטפערן אמן אויף זייער ברכה. אמר ליה, אחר הכל עונין אמן, קענסט אויף יעדע זאך ענטפערן אמן חוץ מתינוקות של בית רבן, הואיל ולהתלמד עשויין, זיי לערנען זיך נאר אויס אבער זיי ווייסן נישט וואס זיי זאגן. והני מילי בדלא עידן מפטרייהו.